בעזרת השם יתברך מסכת כתובות דף כ א, מ'הייבט אן דף כ עמוד ב אונטן ביי די משנה, איז אזוי, אזוי ווי מ'האמיר געזען, ס'איז דא דריי אופנים וואס מ'קען מקיים זיין א שטר, דאס הייסט למשל ראובן און שמעון האבן גע'חתמ'עט אויף א שטר און מ'וויל עס יעצט מקיים זיין, איז די ערשטע אופן וואס מ'קען עס מקיים זיין איז אז ראובן און שמעון אליין קומען עדות זאגן אז דאס איז זייער חתימה, די צווייטע אופן וואס מ'קען עס מקיים זיין איז אז לוי און יהודה קומען און זיי זאגן עדות אז דאס איז ראובן און שמעון'ס חתימה, און די דריטע אופן איז אז מען טרעפט א צווייטע שטר וואס דארט האבן אויכעט ראובן און שמעון גע'חתמ'עט, און יענץ האט מען שוין מקיים געווען, קען מען צושטעלן די צוויי חתימות און אזוי אויכעט מקיים זיין די שטר. יעצט אזוי, די קומענדיגע משנה איז דן לגבי די ערשטע אופן, ווען ראובן און שמעון קומען אליין עדות זאגן אז דאס איז זייער חתימה, איז ווי מען וועט זען אין די משנה, די שאלה איז, וויאזוי קוקט מען דאס אן? קוקט מען אן יעצט ראובן און שמעון ווי לוי און יהודה? פשט אזוי ווי לוי און יהודה קענען עדות זאגן אויף די חתימות, קען ראובן און שמעון אויכעט עדות זאגן אויף די חתימות? אדער אפשר ניין? ס'קען זיין אז ווען ראובן און שמעון קומען עדות זאגן אויף זייער אייגענע חתימה, איז נישט פשט כאילו זענען נייע צוויי עדים אזוי ווי לוי און יהודה, נאר מען קוקט אן כאילו ראובן און שמעון קומען צוריק, און זיי זאגן נאכאמאל, יא ס'איז אונזער חתימה, יא אונז האמיר געזען די שטר, יא אונז האמער געזען די מקח, אונז האמער געזען די הלוואה, פשט זיי זאגן נאכאמאל עדות אויף די גאנצע מעשה, דאס איז בעצם די מחלוקת וואס מען גייט דא זען אין אונזער משנה, סטייטש בעצם איז אזוי, ווען לאמער זאגן לוי און יהודה קומען עדות זאגן אויף די חתימה פון ראובן און שמעון, איז אוודאי די דין אז סיי לוי און סיי יהודה דארפן קענען סיי ראובן'ס חתימה און סיי שמעון'ס חתימה, פשט, ראובן'ס חתימה דארף האבן צוויי עדים אז דאס איז א גוטע חתימה, און שמעון'ס חתימה דארף האבן צוויי עדים אז עס איז א גוטע חתימה. דאס איז ווען לוי און יהודה קומען עדות זאגן. וואס טוט זיך אבער ווען ראובן און שמעון אליין קומען עדות זאגן דא אויף די חתימות? איז דא ווי מ'וועט זען די משנה איז א נפקא מינה. זאגט די משנה, זה אומר כתב ידי וזה כתב ידו של חברי, וזה אומר זה כסב ידי וזה כתב ידו של חברי הרי אלו נאמנים, זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי, צריכין לצרף עמהם אחר דברי רבי. פשט אזוי, רבי האלט ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא, ווי די צד אז ראובן און שמעון ווען זיי קומען דא מקיים זיין זייער אייגענע חתימה, זענען פונקט ווי לוי און יהודה. פשט. ס'איז נישט כאילו זיי זאגן נאכאמאל די גאנצע עדות דא, ניין, זיי קומען סך הכל מקיים זיין די חתימה, און ממילא אז אונז האמיר דא א חתימה פון ראובן און פון שמעון, דארף יעדע חתימה האבן צוויי עדים וואס זאגן עדות אז דאס איז די גוטע חתימה, איז אויב אזוי זאגט רבי אז ווען ראובן און שמעון קומען דא עדות זאגן, דארף ראובן זאגן איך דערקען מיין חתימה און אויכעט שמעון'ס. און שמעון דארף זאגן איך דערקען מיין חתימה און אויכעט ראובן'ס, און נאר דעמאלטס האט מען מקיים געווען די שטר, וואס איז אבער טאמער ראובן זאגט נאר עדות אויף זיין אייגענע חתימה, און שמעון זאגט נאר עדות אויף זיין אייגענע חתימה, דארט האלט רבי די שטר איז נישט מקוים, ווייל יעדע חתימה דארף האבן צוויי עדים, און אזוי ווי ווען לוי און יהודה קומען און זיי זאגן עדות אויף די חתימות דארף סיי לוי און סיי יהודה קענען ביידע חתימות סיי ראובן'ס און סיי שמעון'ס, איז דא אויך, ראובן און שמעון ווען זיי קומען עדות זאגן אויף די אייגענע חתימות, דארף אויך יעדער איינער קענען ביידע חתימות. קומט אויס אויב אזוי לויט רבי אז יעדער איינער זאגט עדות אויף א האלבע חתימה, פשט ראובן זאגט עדות אויף האלב פון זיין חתימה און האלב פון שמעון'ס חתימה, און שמעון זאגט עדות אויף די אנדערע האלב, די אנדערע האלב פון זיין חתימה און די אנדערע האלב פון ראובן'ס חתימה, און צוזאמען איז דא צוויי עדים אויף יעדע חתימה, אזוי האלט רבי, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן ווי מ'עט זען אין די גמרא די טעם פון די חכמים, אז אינם צריכין לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי, פשט לויט רבי, וואס איז זיין טאקע טאמער ראובן זאגט דאס איז מיין חתימה, שמעון זאגט דאס איז מיין חתימה, איז נישט גענוג, מ'דארף צוברענגען א צווייטע, ווייל יעדע חתימה דארף צוויי עדים, לויט די חכמים איז נישט אזוי, לויט די חכמים, קען ראובן זאגן דאס איז מיין חתימה, איך דערקען נישט שמעון'ס חתימה, שמעון קען זאגן דאס איז מיין חתימה, איך דערקען נישט ראובן'ס חתימה, און פון דעסטוועגן איז די שטר מקוים, פארוואס? ווייל די חכמים האלטן אז ווען ראובן און שמעון קומען עדות זאגן אויף זייער אייגענע חתימה, איז דאס נישט אזוי ווי ווען לוי און יהודה קומען, ס'טייטש אוודאי ווען לוי און יהודה קומען דארף יעדער איינער קענען ביידע חתימות. אבער דא, היות וואס ראובן און שמעון זענען אליין דא, איז פשט כאילו זיי זאגן נאכאמאל עדות אויף די גאנצע שטר, זיי זאגן עדות אז די מעשה דא איז געשען, אז די מקח איז געשען, אז די הלוואה איז געשען, וואס זאל נאר נישט זיין איז געשען, און ממילא דארף מען סך הכל צוויי עדים, קומט אויס ראובן זאגט זיין עדות, שמעון זאגט זיין עדות, און צוזאמען האבן מיר א גוטע שטר. זאגט די הייליגע גמרא, און די גמרא איז טאקע מסביר דאס וואס מען האט אויסגערעדט אין די משנה, זאגט די גמרא, כשתמצא לומר לדברי רבי, אז מען וועט מעיין זיין צו פארשטיין וואס רבי'ס טעם איז, איז ווייל רבי האלט על כתב ידן הם מעידין אז ראובן און שמעון זאגן סך הכל עדות אויף די כתב יד, אזוי ווי ווען לוי און יהודה קומען עדות זאגן, און ממילא דארף יעדע כתב יד, יעדע חתימה דארף האבן צוויי עדים, אבער לדברי חכמים, חכמים קריגן זיך אויף דעם, און חכמים האלטן אז ווען ראובן און שמעון אליין קומען, איז נישט פשט זיי זאגן עדות פשוט אויפן כתב יד, נאר על מנה שבשטר הם מעידין, זיי זאגן עדות אויף דאס וואס שטייט אין די שטר אליין, און ממילא זאגן די חכמים אז איינס דארף נישט דערקענען דעם אנדערנ'ס חתימה, פרעגט די גמרא פשיטא, לכאורה קען מען דאס אליין פארשטיין אין די משנה אז מען קוקט אריין די משנה קען מען אליין צוקומען צו די מסקנא, ענטפערט די גמרא א תירוץ אזוי, און איידער מ'וועט זען די תירוץ אין די גמרא אינעווייניג לאמיר אויסרעדן איין נקודה, ווי למעשה קומט אויס א נפקא מינה צווישן די חכמים און רבי, איז פארשטייט זיך ס'איז דא איין נפקא מינה וואס מ'האט געזען אין די משנה, טאמער ראובן דערקענט נישט שמעון'ס חתימה און שמעון דערקענט נישט ראובן'ס חתימה, איז לויט רבי דארף מען צוברענגען דא נאך א עד, לויט די חכמים דארף מען נישט צוברענגען נאך א עד, אבער ס'איז דא נאך א נפקא מינה, די צווייטע נפקא מינה העט זיין, וואס איז טאמער אדער ראובן אדער שמעון שטארבן, סא לאמיר זאגן שמעון איז געשטארבן, יעצט קומט ראובן אליין אין בית דין, און די שאלה איז, וויפיל מענטשן דארף מען דא צוברענגען חוץ פון ראובן? איז אזוי, לויט רבי דארף מען נאר צוברענגען נאך איין מענטש, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט לויט רבי איז פשט יעדע עד זאגט דא עדות אויף א האלבע חתימה, ראובן זאגט אויף האלב זיינס און האלב שמעון'ס, און שמעון זאגט אויף האלב זיינס און האלב ראובן'ס, קומט אויס וואס איז טאמער שמעון איז געשטארבן, איז ראובן איז דא, ראובן זאגט עדות אויף האלב זיין חתימה, און האלב שמעון'ס חתימה, יעצט דארף מען נאך איין מענטש וואס דערקענט די ביידע דערקענט די ביידע חתימות, לאמיר זאגן מען האט געטראפן דא משה, משה קען אויך די חתימה פון ראובן די חתימה פון שמעון, ער שטעלט זיך צו צו ראובן, און צוזאמען האט מען דא צוויי עדים וואס זאגן עדות אויף יעדע חתימה, פשט לויט רבי דארף מען סך הכל צוברענגען דא נאך איין מענטש אנשטאט שמעון, דאס איז אבער נאר לויט רבי, לויט די חכמים אבער איז נישט אזוי, ווייל לויט די חכמים, ברגע וואס ראובן זאגט עדות אויף זיין אייגענע חתימה, איז פשט ער זאגט נישט עדות דא אויף א האלבע חתימה, נאר ס'איז כאילו ער זאגט נאכאמאל עדות אויף די גאנצע מעשה דא, פשט, ראובן'ס חתימה איז אינגאנצן מסודר, מ'דארף נישט דא נאך א עד זאל עדות זאגן אויף ראובן'ס חתימה ווייל ראובן אליין איז דא, ראובן פארציילט די מעשה, אבער שמעון איז דאך טויט, און וואס טוט מען מיט שמעון'ס חתימה? איז לגבי שמעון'ס חתימה, קען נישט יעצט ראובן גיין און זיך מצטרף זיין מיט נאך איינעם עדות זאגן אויף שמעון'ס חתימה, פארוואס? ווייל אויב אזוי וואס וועט אויסקומען? ס'וועט אויסקומען אז ראובן זאגט דא דריי פערטל עדות, און דער אנדערער דער משה זאגט נאר א פערטל עדות פארוואס? ווייל ראובן זאגט עדות אויף זיין גאנצע חתימה און האלב פון שמעון'ס חתימה, און משה זאגט עדות אויף די אנדערע האלב פון שמעון'ס חתימה, איז לויט די חכמים קען מען נישט ברענגען דא נאך איין מענטש, נאר לויט די חכמים וועט מען דארפן דא ברענגען צוויי מענטשן וואס דערקענען שמעון'ס חתימה, פשט ראובן עט קענען עדות זאגן אויף זיין אייגענע חתימה, ער דארף נישט דא נאך א מענטש ווייל ראובן זאגט עדות אויף די מעשה אליין, אבער שמעון וואס איז טויט, ער דארף נאך צוויי מענטשן זאלן עדות זאגן אז דאס איז זיין חתימה, אזוי דאס עט זיין נאך א נפקא מינה צווישן רבי און די חכמים, און ממילא זאגט די גמרא אז דאס איז די סיבה פארוואס מען האט געדארפט אויסרעדן קלאר וואס רבי'ס שיטה איז און וואס די חכמים'ס שיטה איז פארוואס ווייל ווען מען לערנט די משנה אליין אן די גמרא נאכדעם אן דעם וואס די גמרא זאל מסביר זיין פונקט וואס רבי האלט און פונקט וואס די חכמים האלטן וואלט מען געקענט האבן א הווא אמינא אז רבי איז נישט געווען אזוי קלאר אין זיין שיטה פשט רבי האט געהאט א ספק צי טאקע די עדים זאגן עדות אויף די חתימה אדער זיי זאגן עדות אויף די מעשה אזוי ווי די חכמים לערנען און ממילא ווי מ'עט זעהן טאמער רבי האלט מספק ווייס איך נישט וואס די עדים זאגן עדות אויף אויב אזוי טאקע ווען שמעון עט שטארבן עט מען דארפן מחמיר זיין און ברענגען צוויי נייע עדים לאמיר זעהן אינעווייניג זאגט די גמרא מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אז לרבי ספוקי מספקא ליה רעב האט געהאט א ספק אי על כתב ידם הם מעידים או על מנה שבשטר הם מעידים, טאקע צי די עדים זאגן עדות פשוט אויפן כתב, אדער אפשר ניין אפשר ווי די חכמים, זיי זאגן עדות אויף די מעשה, און מילא ונפקא מינה ווי איז כאפט מען נפקא מינה, היכא דמית חד מינייהו דארט ווי שמעון שטארבט, ליבעי שניים מן השוק להעיד עליו, זאל מען דארפן יעצט צוויי נייע עדים, צו מקיים זיין שמעון'ס חתימה ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווייל דאם כן קנפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא ווייל טאמער נישט איז פשט אז ראובן זאגט דא עדות אויף דריי פערטל מעשה און די אנדערע עד זאגט נאר עדות אויף א פערטל און מילא קען זיין דארף מען מחמיר זיין אלס ביידע שיטות והכא לחומרא והכא לחומרא קען זיין רבי איז מחמיר ביי ביידע אופנים רבי האט געהאט א ספק און ממילא זאגט רבי אזוי ווען ראובן און שמעון לעבן דארף יעדער איינער עדות זאגן אויף די אנדערע, ווייל אז נישט דארף מען צוברענגען א דריטן אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, און ווען שמעון איז געשטארבן דארף מען אויך מחמיר זיין און ברענגען צוויי נייע אזוי ווי די חכמים. קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די גמרא אז ס'איז נישט אזוי, דרבי מיפשט פשיטא ליה, רבי האט נישט געהאט קיין שום ספק דא, רבי האט געהאלטן בין לקולא בין לחומרא אז וואס אז די עדים זאגן נישט עדות אויף די מעשה, זיי זאגן עדות אויף די כתב יד, פשט ראובן און שמעון קוק איך אן פונקט ווי לוי און יהודה לויט רבי, און ממילא קומט אויס סיי א קולא און סיי א חומרא. פון איין זייט קומט ארויס א חומרא, אז ווען ראובן דערקענט נישט שמעון'ס חתימה און שמעון דערקענט נישט ראובן'ס חתימה, קענען זיי נישט קומען אליין, זיי דארפן מיטברענגען נאך איינעם, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה. און פון די צווייטע זייט קומט ארויס א קולא, אז ווען שמעון שטארבט, דארף מען נישט דא ברענגען נאך צוויי עדים עדות זאגן אויף שמעון'ס חתימה, נאר איינער אליין איז גענוג. און די גמרא ברענגט אויך א ראיה דערצו דאמר רב יהודה אמר רב, שנים החתומין על השטר ומת אחד מהם, טאמער ראובן און שמעון האבן געחתמעט אויף א שטר און שמעון איז געשטארבן, צריכין שנים מן השוק להעיד עליו, דארף מען צוויי נייע עדים עדות צו זאגן אויף שמעון'ס חתימה, און בזו רבי לקולא ורבנן לחומרא, פשט דאס איז נאר לויט די חכמים, לויט רבי, רבי איז מיקל, רבי האלט אז איינער אליין איז גענוג, פרעגט יעצט אבער די גמרא, ואי ליכא תרי אלא חד מאי, וואס טוט מען למעשה, לויט די חכמים אז ס'איז נישט דא צוויי נייע, ס'איז נישט דא צוויי מענטשן וואס דערקענען שמעון'ס חתימה, און וואס טוט מען דא טאמער שמעון איז געשטארבן? אמר אביי, זאגט אביי, אז אפילו לויט די חכמים איז דא א פאטענט, אז וואס? אז ליכתוב חתימת ידיה אחספא, ראובן זאל גיין און חתמ'נען זיין חתימה אויף א שטיקל חרס, ושדי ליה בבי דינא, און עס אריינווארפן אין בית דין אריין, ומחזקי ליה בי דינא, און בית דין העט מקיים זיין די חתימה אויפן כלי חרס. ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה, און ממילא איז פשט אז יעצט דארף שוין ראובן'ס חתימה אינגאנצן נישט קיין קיום, פארוואס ווייל מען האט שוין א צווייטן שטיקל חרס וואס האט אויף דעם ראובן'ס חתימה, און מען שטעלט צו די צוויי חתימות מען זעהט ס'איז די זעלבע, און ממילא ראובן'ס חתימה איז מקוים, איז יעצט קען ראובן גיין מיט די אנדערע, ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך, גייט יעצט ראובן מיט די אנדערע און זיי זאגן צוזאמען עדות אויף שמעון'ס חתימה, וואס יעצט איז נישט פשט ראובן זאגט דא דריי פערטל עדות, ווייל אויף זיין אייגענע כתב יד זאגט ער אינגאנצן נישט קיין עדות דא, מען האט עס שוין מקיים געווען מיט א שטיקל חרס, נאר אויף שמעון'ס חתימה זאגט ראובן עדות מיט די אנדערע מענטש עדות. זאגט די גמרא דרך אגב אז דער פאטענט העלפט נאר ודווקא אחספא, דווקא אויף א שטיקל חרס, זאל ראובן חתמ'נען, אבל אמגילתא לא, אבער ראובן זאל נישט סתם חתמ'נען אויף א שטיקל קלף, פארוואס? ווייל דילמא משכח לה איניש דלא מעלי, ס'קען זיין עפעס א געמיינע יונג גייט עס טרעפן, וכתב עילויה מאי דבעי, ער וועט טרעפן א שיין שטיקל פארמעט מיט א חתימה אונטן, עט ער שרייבן וואס ער וויל פון אויבן, און ער קען דארט אריינשרייבן, אז איך ראובן נעם זיך אונטער אז איך בין שולדיג יענעם א מיליאן דאלער און ס'וועט אים גארנישט קענען טון, ווייל ס'האט דאך ראובן'ס חתימה. ותנן, און מיר האבן געלערנט אין א משנה, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין, אז טאמער ס'איז דא א שטר וואס א מענטש האט גע'חתמ'עט אויף דעם אז ער איז חייב פאר יענעם און יענעם געלט, דארף מען באצאלן, דווקא מנכסים בני חורין, פשט אזוי, טאמער מ'וויל גובה זיין מנכסים משועבדים, דארף זיין עדים אויף דעם. ס'איז נישט גענוג אז איינער שרייבט אויף א שטר איך בין שולדיג פאר יענעם געלט, אבער וואס טאמער מען שרייבט אויף א שטר איך בין שולדיג פאר יענעם געלט איז לפחות פון נכסים בני חורין, פון געלט וואס איז נישט משועבד קען מען מאנען, און ממילא זאגט די גמרא זאל נישט ראובן סתם אזוי חתמ'נען אויף א שטר אויף א שטיקל פארמעט וואס מען קען צושרייבן פון אויבן, נאר זאל שרייבן אויף א שטיקל חרס, וואס ביי חרס איז נישט דא די חשש, ווייל חרס סתם אזוי אז עס איז דא א שטיקל חרס וואס שטייט אויף דעם איך ראובן בין שולדיג פאר יענעם און יענעם געלט נעמט מען סתם אזוי נישט אן דעם חרס, ווייל אויף חרס קען מען מעקן און במילא מיינט עס גארנישט, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, הלכה כדברי חכמים, די הלכה ווי די חכמים פון אונזער משנה, פרעגט די גמרא פשיטא, יחיד ורבים הלכה כרבים, אלעמאל אזוי א יחיד ורבים דאך הלכה ווי די רבים, ממילא רבי קעגן די חכמים אוודאי די הלכה ווי די חכמים, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחבריו, איך וואלט ווען געמיינט אז אזוי ווי ווען רבי קריגט זיך מיט א יחיד איז די הלכה ווי רבי, איז די זעלבע זאך אפילו ווען רבי קריגט זיך מיט חבריו, מיט א רבים, איז אויך די הלכה ווי רעבע, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז נישט אזוי אז ווען רעבע קריגט זיך מיט א רבים איז יחיד ורבים הלכה כרבים, זאגט די גמרא, סימן נח נד חד, דאס איז די דריי נעמען וואס מ'גייט דא זעהן, אמר ליה רב חיננא בר חייא לרב יהודה, ואמרי לה רב הונא בר יהודה לרב יהודה, ואמרי לה רב חייא בר יהודה לרב יהודה, דאס די אלע נעמען, פרעגן זיי אזוי, ומי אמר שמואל הכי, צו דען האט שמואל אזוי געזאגט אז די הלכה ווי די חכמים, והא ההוא שטרא דנפק מבי דינא דמר שמואל, ס'איז געווען אמאל א שטר וואס ארויס פון בית דין פון שמואל והוה כתיב ביה, און ס'איז געשטאנען דארט אויפן שטר אזוי, מדאתא רב ענן בר חייא ואסהיד אחתימות ידיה ואדחד דעמיה, ומנו רב חנן בר רבא, פשט שטייט אויף די שטר אז בית דין שרייבט דארט אויפן שטר אז היות וואס רב ענן בר חייא האט עדות געזאגט אויף זיין אייגענע חתימה און אויך אויף רב חנן בר רבא'ס חתימה, און אזוי אויך מדאתא רב חנן בר רבא ואסהיד אחתימות ידיה ואדחד דעמיה ומנו רב ענן בר חייא. און היות וואס ר' חנן בר רבא האט אויך עדות געזאגט סיי אויף זיין אייגענע חתימה און אויך אויף די חתימה פון רב ענן בר חייא, פשט ביידע האבן עדות געזאגט אויף ביידעמ'ס חתימות, אשרנוהי וקיימנוהי כדחזי, נעמט מען אונטער, ס'טייטש מ'איז מאשר און מקיים די שטר ווי עס דארף צו זיין, די שטר איז מקוים, אזוי האט די בית דין פון שמואל ארויסגעגעבן א קיום א הנפק אויף א שטר, איז די שאלה איז, וויאזוי קענסטו זאגן אז שמואל פסק'נט ווי די חכמים, אונז האמיר דאך געזען לויט די חכמים, ווען צוויי עדים זענען מקיים זייער אייגענע שטר, דארף מען נישט אז יעדער עד זאל אויך עדות זאגן אויף דעם אנדערעמ'ס חתימה, ווייל ס'איז פשט זיי זאגן דא פון ניי פון פריש עדות אויף די גאנצע מעשה. און וואס עפעס האט שמואל געשריבן אזא סארט נוסח, וואס איז משמע ווי רעבע אז יעדער איינער דארף עדות זאגן, סיי אויף די אייגענע חתימה סיי אויף די חבר'ס חתימה, אמר ליה זאגט רב יהודה ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל ההוא שטרא דיתמי הוה, יענץ איז געווען א שטר פון יתומים, וחש שמואל לבית דין טועין, און שמואל האט חושש געווען אז אפשר העט זיין א בית דין וואס האבן א טעות אין הלכה, וסבר שמואל דלמא איכא דסבירא ליה הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו, ובהא אפילו מחבריו, פשט אזוי, דאס איז געווען קלאר פאר שמואל אז עס העט נישט זיין א בית דין וואס איז ממש געמיין עם הארצים וואס ווייסט נישט אז ווען רבי קריגט זיך מיט א רבים איז די הלכה ווי די רבים, יעדער ווייסט אזוי, אבער וואס? פון דעסטוועגן האט ער חושש געווען אז אפשר וועט זיין א בית דין וואס וועט האלטן אז דא, כלפי די הלכה, איז די הלכה ווי רבי, אפילו איז דא א רבים וואס קריגן זיך אויף אים, פאר עפעס א טעם, זיי וועלן האלטן אז די טעם פון רבי איז מסתבר צו וואס, עפעס א בית דין וועט מאכן א טעות לגבי דעם, און ממילא, שמואל האט נישט געוואלט דאס זאל געשען, ווייל טאמער דאס וועט געשען פשט, טאמער שמואל וואלט געשריבן א נוסח פונקט ווי די חכמים, און מען וואלט געברענגט די שטר צו א בית דין של טועים, וואס דער בית דין, דער טעות'דיגער בית דין, העט בטעות זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע הנפק, ס'איז נישט קיין גוטע קיום, ווייל זיי וועלן זיך איינרעדן אז דא איז די הלכה נישט ווי די חכמים, עלן די יתומים נישט קענען גובה זיין די געלט, און ממילא סבר אעביד רווחא כי היכי דלא מפסדי יתמי, האט שמואל געהאלטן, לאמיך מאכן א ריווח, פשט לאמיך דא אריינשרייבן יוצא צו זיין אלע שיטות אפילו די שיטה פון רבי, אלץ כדי די יתומים זאלן נישט האבן קיין הפסד, אבער אוודאי אלגעמיין, איז די הלכה ווי די חכמים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, עד ודיין מצטרפין, פשט אזוי, וואס איז טאמער ס'איז געווען א שטר וואס בית דין האט מקיים געווען, און יעצט קומט דער מענטש וואס האט די שטר ער וויל גובה זיין דא די געלט, זאגט די לוה, איך דארף דיר נישט צאלן קיין געלט ווייל די גאנצע שטר איז פאלש, פשט סיי די עדים וואס האבן געחתמעט דא זענען פאלש, און סיי די הנפק די קיום וואס שטייט דא פון די דיינים אויף דעם אז ס'איז א גוטע שטר איז אויך פאלש, אלעס איז פאלש! איז זאגט רב יהודה אמר שמואל אז ס'קען קומען איין עד און איין דיין, די עד העט איידער זאגן אויף זיין חסימה, די דיין העט עדות זאגן אויף די חתימה פון די דיינים, און אזוי העט מען מקיים זיין די שטר איז די שטר א גוטע שטר. אמר רמי בר חמא, רמי בר חמא האט דאס געהערט האט ער געזאגט כמה מעליא הא שמעתא, אזא שיינע הלכה, א געלונגענע הלכה, יא ער איז מסכים. אמר רבא, האט רבא געפרעגט, מאי מעליותא, וואס איז אזא געלונגענע הלכה, וואס איז אזוי גוט מיט דעם? מאי דקא מסהיד סהדא, לא קא מסהיד דיינא, און מאי דקא מסהיד דיינא, לא קא מסהיד סהדא, ביידע זאגן דאך דא עדות אויף אנדערע זאכן, ווייל אונז האבן דאך געזען די הלכה ווי די חכמים. פשט, דער עד, ראובן, ווען ער קומט דא עדות זאגן, זאגט ער נישט עדות אויף זיין חסימה, ער זאגט עדות אויף די גאנצע מעשה אז די מעשה איז געשען. וואס זאגט די דיין עדות? די דיין זאגט עדות אויף זיין חסימה. און וויאזוי קענען זיך די ביידע מצרף זיין? אלא נאר, און במילא זאגט טאקע די גמרא כי אתא רמי בר יחזקאל, ווען רמי בר יחזקאל איז געקומען קיין בבל אמר לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל, פאלגטס נישט די אלע כללים וואס מיין ברודער יהודה האט נאכגעזאגט בשם שמואל, פשט א עד מיט א דיין קענען זיך נישט מצטרף זיין, זאגט די גמרא, איקלע רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא למזבן שומשמי, רבנאי דער ברודער פון רבי חייא בר אבא, איז געגאנגען קויפן סומסום אין ערגעץ, ואמר, און האט פונקט געזאגט אזוי, הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפין, ער האט אויך נאכגעזאגט די מימרא פון שמואל, אמר אמימר, און אמימר איז געווען דערביי, האט ער אויך געזאגט כמה מעליא הא שמעתא, ס'איז זייער א געלונגענע הלכה, ער האט מסכים געווען דערצו, אמר ליה רב אשי לאמימר, האט רב אשי געזאגט צו אמימר, משום דקלסה אבוה דאמך את נמי מקלסת לה, ווייל דיין מאמע'ס טאטע, דאס איז רמי בר חמא, האט משבח געווען די הלכה ביסטו עס אויך משבח, כבר פרכה רבא, רבא האט שוין אפגעפרעגט די הלכה, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ספרא אמר רב אבא אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אמר רב הונא, ואמרי ליה אמר רב הונא אמר רב, שלושה שישבו לקיים את השטר, וואס איז טאמער דריי דיינים האבן זיך אוועקגעזעצט, א בית דין האט זיך אוועקגעזעצט צו מקיים זיין א שטר, שנים מכירין חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר, פון די דריי דיינים וואס זיצן דא, איז דא צוויי וואס דערקענען די חתימות, זיי קענען ראובן און שמעון זיי קענען די חתימות, די דריטע דיין קען עס נישט, און יעצט ווילן די דריי דיינים דער בית דין וויל מקיים זיין דער שטר און שרייבן א הנפק, פשט שרייבן א נייע שטר וואס שטייט אויף דעם אז די שטר איז כשר, אז דער שטר איז מקוים, איז די דין אזוי, עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם, משחתמו אין מעידים בפניו וחותם, דהיינו, דער בית דין דארף דאך דא חתמ'נען דעם הנפק זאגן אז דער שטר איז מקוים, איז אזוי, טאמער די צוויי דיינים וואס דערקענען די חתימות זאגן פארן דריטן דיין אונז דערקען מיר די חתימות, און נאכדעם גייען אלע דריי דיינים און זיי חתמ'נען די הנפק, דעמאלטס איז דער קיום א גוטער קיום, אבער טאמער ס'גייט נישט אזוי, נאר אנשטאטס דעם גייט קודם דער ערשטער און ער חתמ'עט. שפעטער די צווייטע און ער חתמ'עט. נאכדעם גייען די ביידע, זיי זאגן פארן דריטן זאלסטו וויסן אונז דערקען מיר די חתימות, קענסט אויך חתמ'ענען, און דער דריטער חתמ'עט, דא איז שוין א פראבלעם, דער קיום איז נישט קיין גוטער קיום פארוואס? ווייל בשעת וואס די ערשטע צוויי האבן געחתמ'עט די הנפק, האבן זיי געחתמ'עט אויף ליגנט, פארוואס ווייל וואס שטייט דא אין די הנפק? אין די הנפק איז געשטאנען אז אונז אלע דריי, אונז בית דין, האבן מברר געווען אז די חתימות זענען ריכטיגע חתימות, און דאס איז נישט אמת. ווייל בשעת וואס די ערשטע האט גע'חתמ'עט, האבן נישט אלע דריי געוואוסט אז דאס איז גוטע חתימות, נאר צוויי האבן געוואוסט, ווען די צווייטע האט גע'חתמ'עט אויך אזוי. נאר ווען די דריטע האט גע'חתמ'עט האבן שוין אלע געוואוסט, און דאס איז א פראבלעם, ווייל די ערשטע צוויי האבן גע'חתמ'עט אויף ליגנט. פרעגט אבער די גמרא, אז פון דא איז לכאורה משמע, אז די גאנצע נידון איז בשעת וואס מען חתמ'עט, פשט מען דארף זיכער מאכן אז אלע דריי דיינים זאלן וויסן בשעת וואס זיי חתמ'נען. וואס איז אבער בשעת וואס מען שרייבט די הנפק? דעמאלטס מוז דאך די דריטע נישט וויסן, אזוי איז משמע לכאורה. פרעגט די גמרא, ומי כתבינן?

פאר מ'האט בכלל בודק געווען צו דאס איז גוטע חתימות, איז הכא נמי דא אויך לכאורה מתחזי כשיקרא, קוקט עס אויס ווי ליגנט טאמער מ'האט געשריבן איידער די דריטע האט געוואוסט, זאגט טאקע די גמרא אלא אימא מ'דארף טאקע אזוי זאגן, אז עד שלא כתבו מעידין בפניו וחותם, משכתבו אין מעידין בפניו וחותם, אז ווי לאנג מ'האט בכלל נישט געשריבן דעם קיום און בכלל נישט געשריבן דעם הנפק, קענען די צוויי זאגן פארן דריטן און נאכדעם קען מען עס שרייבן, טאמער ווא אבער מ'האט עס שוין געשריבן, איז שוין צו שפעט די צוויי קענען נישט זאגן פארן דריטן, זאגט די גמרא, קומט אויס למעשה פון די מימרא, שמע מינה תלת, פון דא איז מבואר דריי הלכות. די ערשטע זאך וואס איז מבואר דא וואס מ'קען דא מדייק זיין פון רב הונא אמר רב, איז אז עד נעשה דיין, א עד קען ווערן א דיין, ווייל מ'זעט דאך דא, די ערשטע צוויי דיינים זיי דערקענען דא די חתימות, זיי זאגן עדות פארן דריטן, און שפעטער זענען זיי די דיינים, זיי אליין חתמ'נען דא אלס דיינים. מילא קודם כל זעהן מיר אז א עד קען ווערן א דיין, ושמע מינה, די צווייטע זאך וואס מען קען דא מדייק זיין איז אז דיינים המכירין חתימות ידי עדים אינן צריכין להעיד בפניהם, פשט אזוי, בעצם שטייט אין פסוק ואם לא יגיד, איז בדרך כלל מען וואלט געקענט זאגן אז די איינציגסטע וועג צו מקיים זיין א שטר למשל איז דורך אן הגדת עדות דארף זיין אז עדים זאלן זאגן עדות, טאמער דיינים אליין ווייסן עפעס איז דאס נישט גענוג גוט, דא זעהן מיר אז ס'איז נישט אזוי, דא זעהן מיר אז אפילו די צוויי דיינים ווייסן פון זיך אליין אז דאס איז די חתימה פון ראובן און שמעון, איז דאס אליין איז גענוג מ'דארף נישט ברענגען צוויי נייע עדים פון די פרעמד זאלן עדות זאגן נאר זייער ידיעה אליין איז גענוג, דאס איז די צווייטע זאך וואס מ'קען דא מדייק זיין פון רב הונא אמר רב, און די דריטע זאך וואס מ'קען מדייק זיין ושמע מינה דיינים שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד, פשט לאמיר זאגן ראובן און שמעון האבן גע'חתמ'עט אויף א שטר, און לוי און יהודה קומען יעצט אין בית דין עדות זאגן אז דאס איז טאקע די חתימה פון ראובן און שמעון, איז וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז לוי און יהודה דארפן נישט זאגן פאר אלע דריי דיינים אז זיי דערקענען די חתימה, נאר ס'איז גענוג אז זיי זאגן פאר צוויי לאמיר זאגן, דא אבער זעט מען ס'איז נישט אזוי, דא פון רב הונא אמר רב זעט מען אז אלע דריי דיינים מוזן וויסן אז ראובן און שמעון'ס חתימות זענען גוטע חתימות, אז נישט קענען זיי נישט חתמ'ן אויפן הנפק, איז די דריי זאכן איז מבואר דא פון די מימרא פון רב הונא אמר רב, מתקיף לה רב אשי, פרעגט רב אשי א קשיא אויף די לעצטע צוויי דיוקים, זאגט ער אזוי בשלמא עד נעשה דיין שמעינן מינה, די ערשטע דיוק, אז עד נעשה דיין דאס זעהן מיר טאקע קלאר. אבער אלא דיינים המכירין חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם, די צווייטע דיוק, וואס דו ביסט מדייק אז מען דארף נישט קיין הגדת עדות, נאר ברגע וואס די דיינים אליין ווייסן עפעס, איז גענוג, ווער זאגט זאגט רב אשי, דילמא לעולם אימא לך צריכין, ושאני הכא דקא מקיימא הגדה בחד, ס'טייטש קען אוודאי זיין, זאגט רב אשי איז רב אשי מחדש, אז ווען אלע דריי דיינים וואלטן דערקענט די חתימה דא פון ראובן און שמעון, אוואדע וואלטן זיי עס נישט געקענט מקיים זיין, פארוואס? ווייל מען דארף האבן א הגדת עדות, ווער זאגט דא עדות? דו קענסט? דאס אז דו קענסט מיינט גארנישט, מען דארף הגדת עדות. נאר וואס, דא איז דאך די מעשה נישט געווען אזוי, דא איז דאך די מעשה געווען אז צוויי האבן דערקענט, און איינער האט נישט דערקענט, און די צוויי האבן טאקע עדות געזאגט פאר די איינס, דערפאר זאגט מען אז די קיום איז א גוטע קיום, און ממילא א דיוק איז דא נישט דא, און די זעלבע זאך די דריטע דיוק, ודיינין שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד, דאס וואס דו ביסט מדייק אז אלע דיינים דארפן וויסן אז דאס איז א גוטע חתימה ווער זאגט דילמא לעולם אימא לך אין צריכין קען אוודאי זיין אז נישט אלע דיינים דארפן קלאר וויסן אז דאס איז ריכטיגע חתימה צוויי אליין איז גענוג מ'דארף נישט די דריטע אבער ושאני הכא דלא קא מקיימא הגדה כלל דא איז דאך אנדערש ווייל דא טאמער די צוויי עלן נישט עדות זאגן פארן דריטן עט דאך נישט זיין הגדת עדות ווי מ'האט געשמועסט, פארדעם דארפן די צוויי מודיע זיין פארן דריטן עדות זאגן פארן דריטן, אבער קען אוודאי זיין ביי אן אופן וואס מ'דארף דאס נישט, אזש לאמיר זאגן ס'קומען צוויי עדים פון די פרעמד, אז לוי און יהודה קומען דא עדות זאגן, איז ווער זאגט לוי און יהודה דארפן עדות זאגן פאר אלע דריי דיינים, קען זיין נאכדעם וואס זיי זאגן פאר צוויי דיינים אז אונז דערקען מיר די חסימות, קענען יעצט אלע דיינים צוזאמען אונטערחתמ'נען און די דריטע דיין קען זיך פארלאזן אויף די אנדערע צוויי. זאגט אונז די גמרא ווייטער, יתיב רב אבא וקאמר לה להא שמעתא דעד נעשה דיין, פשט על כל פנים איז מבואר אז די ערשטע דיוק איז דאך יא א גוטע דיוק, אז עד נעשה דיין, איז טאקע רב אבא האט דאס נאכגעזאגט די מימרא, אז א עד נעשה דיין, איתיביה רב ספרא לרב אבא, האט רב ספרא א קשיא געפרעגט צו רב אבא פון א משנה אין ראש השנה, די משנה רעדט דארט לגבי עדות החודש, אז מען דארף דאך האבן עדים וואס האבן געזען די לבנה, און נאכדעם קען בית דין מקדש זיין די חודש, זאגט די משנה אזוי, ראוהו שלושה והן בית דין, וואס איז טאמער דריי דיינים פון בית דין, לאמיר זאגן ראובן שמעון און לוי, זענען דריי דיינים אין די סנהדרין, און זיי האבן געזען די נייע לבנה, איז ווי רש"י זאגט, ס'רעדט זיך זיי האבן עס געזען ביינאכט נישט בייטאג, און מען קען נישט מקדש זיין די חודש ביינאכט, און זיי קענען נישט מקדש זיין בייטאג על סמך דעם וואס זיי האבן געזען נעכטן נאכט, פשט מען דארף דא האבן עדים, נאר וואס? ווי דא דא עדים, אונז האבן דא דריי דיינים, ראובן שמעון און לוי, אבער זיי אליין זענען בעצם די עדים, זיי האבן געזען די נייע לבנה, וואס טוט מען דא? איז אזוי, יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד, פשט אזוי, מען טיילט אפ ראובן שמעון פון לוי, ראובן שמעון שטייען איין זייט, זיי גייען זיין די עדים, לוי שטעלט מען צו צו אים נאך צוויי דיינים פון די סנהדרין, נאך צוויי דיינים, און ויעידו בפניהם ראובן און שמעון גייען יעצט צו די נייע בית דין, צו לוי מיט זיינע צוויי חברים, און זיי זאגן עדות זיי האבן געזען די לבנה, ויאמרו מקודש החודש מקודש, און אזוי איז מען מקדש די חודש, און די משנה רעדט דארט אויס פארוואס קען נישט לוי אליין מקדש זיין די חודש, שאין היחיד נאמן על ידי עצמו, ווייל מ'קען נישט אליין מקדש זיין די חודש מ'דארף דא צאמשטעלן דעם בית דין. על כל פנים, ואי סלקא דעתך דעד נעשה דיין, טאמער דו ביסט גערעכט אז א עד קען ווערן א דיין, למה לי כולי האי, וואס דארף מען די גאנצע שפיל, ליתבו בדוכתייהו וליקדשו, ראובן שמעון לוי האבן געזען די לבנה, זאלן זיי זיך זעצן דער נעקסטער טאג, עדות זאגן צו זיך אליין און זיין די דיינים, זיי וועלן מקדש זיין די חודש, אמר ליה, זאגט רב אבא צו רב ספרא, אף לדידי קשיא לי, דאס איז טאקע געווען שווער פאר מיר אויכעט, ושאילתיה לר' יצחק בר שמואל בר מרתא, ור' יצחק לרב הונא, איך האב געפרעגט ר' יצחק בר שמואל בר מרתא, ער האט געפרעגט פאר רב הונא, ורב הונא לחייא בר רב, וחייא בר רב לרב, ואמר להו און האט רב געענטפערט אזוי, הנח לעדות החודש, דאורייתא, וקיום שטרות דרבנן, פרעג נישט קיין קשיות פון דאורייתא'ס צו דרבנן, קידוש החודש איז דאורייתא, דארט איז מען אוודאי מחמיר און מען לאזט נישט אן עד ווערן א דיין, אבער דא קיום שטרות וואס איז נאר מדרבנן איז אוודאי עד נעשה דיין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אבא אמר רב הונא אמר רב, שלושה שישבו לקיים את השטר טאמער דריי דיינים האבן זיך צוזאמגעזעצט צו מקיים זיין א שטר, וקרא ערער על אחד מהן, און ס'איז ארויס א ערער אויף איינער פון די דיינים אז ער איז נישט קיין כשר'ע דיין, איז עד שלא חתמו מעידין עליו וחותם, ווילאנג די דיינים האבן נאך נישט גע'חתמ'עט, קענען צוויי פון די דיינים עדות זאגן אויף די דריטע אז ער איז יא כשר, אבער נאכדעם משחתמו נאך זיי האבן גע'חתמ'עט, אין מעידין עליו וחותם, קענען זיי נישט עדות זאגן אויף אים. פארוואס? ווייל נאך די ערשטע צוויי האבן געחתמעט זענען זיי שוין נוגע בדבר, ס'פאסט זיי שוין נישט אז זענען געזעצן מיט א פסול'ע דיין, און אז מ'איז נוגע קענען זיי נישט עדות זאגן. פרעגט די גמרא ערער דמאי, וואסערע סארט ערער איז ארויס אויף דעם דריטן דיין? אי ערער דגזלנותא, עסטו וועלן זאגן ס'ארויס א ערער אז ער איז א גזלן, פשט ס'דא צוויי עדים וואס זאגן עדות אז די דריטע דיין איז א גזלן, און יעצט קומען די אנדערע צוויי דיינים און זאגן עדות פארקערט אז ער איז נישט קיין גזלן, איז דאך עס תרי ותרי נינהו, ס'איז צוויי עדים וואס זענען מכחיש אנדערע צוויי עדים, און ווי רש"י זאגט פארשטייט זיך, מ'קען נישט איינס געטרויען מער ווי די אנדערע, און די צוויי דיינים וועלן נישט קענען כשר'ן די דריטע דיין אזוי, ווייל ס'איז צוויי קעגן צוויי. ווייטער אי ערער דפגם משפחה, עסטו וועלן זאגן ס'איז ארויס א ערער אז ער האט א פגם משפחה, ווי רש"י זאגט לאמיר זאגן ס'איז ארויס א שמועה ס'איז געקומען עדים אז דער דריטער דיין איז אן עבד, איז ווייטער קענען יעצט די אנדערע צוויי דיינים נישט עדות זאגן אז נישט? גילוי מילתא בעלמא הוא! ס'דאך סתם א גילוי מילתא פשט, סוף כל סוף וועט מען געוואויר ווערן צו ס'איז א עבד צו נישט מ'דארף זיך חקר'ן מברר זיין, איז אויף דעם איז שייך צו זאגן זיי זענען אז זיי זענען נוגע בדבר? אוודאי נישט! נאר וואס דען זאגט די גמרא לעולם אימא לך ערער דגזלנותא, אוואדע איז ארויס א ערער אז דער דריטער דיין האט גע'גזל'ט, פשט ס'דא צוויי עדים ער האט גע'גנב'עט, וקאמרי הני ידעינן ביה דעבד תשובה, יעצט קומען די צוויי דיינים און זענען נישט מכחיש די עדים וואס זאגן ער האט גע'גזל'ט, זיי זענען מודה ער האט גע'גזל'ט, אבער זיי זאגן ער האט תשובה געטוהן פשט ער האט צוריק געגעבן די גזילה און ער האט תשובה געטוהן, און ממילא איז ער כשר, וואס דא ווענדט זיך צו זיי זענען נוגע בדבר צו נישט, פארן חתימה וואס זענען נישט נוגע בדבר קענען זיי עדות זאגן, אבער נאכן חתימה זענען נוגע בדבר גלייבט מען שוין נישט די דיינים. זאגט די גמרא, אמר רב זירא האט רב זירא געזאגט, הא מילתא מרב אבא שמיע לי, די מימרא האב איך געהערט, איך האב געלערנט פון רב אבא, ואי לאו רב אבא דמן עכו, שכחתה, ווען נישט רב אבא פון עכו וואלט מיר דערמאנט וואלט איך פארגעסן די הלכה אז וואס? אז שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהם, טאמער דריי דיינים זענען זיך האבן זיך געזעצט מקיים זיין א שטר און איינער איז געשטארבן, צריכין למיכתב דארפן זיי שרייבן אין די הנפק במותב תלתא הוינא אז אונז דריי דיינים זענען געזעצן צוזאמען וחד ליתוהי און איינער איז געשטארבן, ווייל אז נישט טאמער מען וועט נישט שרייבן אזוי וועלן זיך מענטשן וואונדערן וואס פשט ס'איז נאר גע'חתמ'עט דא צוויי חתימות, איז דארף מען עס קלאר ארויסשרייבן אז די בית דין איז געווען א גוטער ס'איז געווען דריי נאר צום סוף איז איינס געשטארבן האט ער נישט געקענט חתמ'נען, זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט ואי כתב ביה שטרא דנן נפק לקדמנא בי דינא, טאמער זיי שרייבן אזא סארט נוסח אז דער שטר איז ארויס פון אונז א בית דין, פשט מען באנוצט זיך מיט די ווארט בית דין, תו לא צריך, דארף מען מער נישט שרייבן אז ס'איז געווען דריי, ווייל פארשטייט זיך אז בית דין איז דריי. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, ודילמא בית דין חצוף הוא, וכדשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקרא בית דין חצוף. קען זיין ס'א בית דין חצוף ווי שמואל האט געזאגט, שמואל האט געזאגט אז א בית דין איז טאקע דריי, אבער מדאורייתא איז ווייניגער פון דעם אויך א בית דין, און ממילא צוויי, אפילו טאקע מדאורייתא איז עס א בית דין, אבער מדרבנן טאר מען נישט, עס ווערט גערופן א בית דין חצוף און ממילא אז מ'שרייבט פשוט אז ס'איז געזעצן דא א בית דין, מהיכי תיתי אז ס'איז טאקע דריי, אז מ'וועט זען צוויי חתימות וועלן מענטשן זיך איינרעדן ס'א בית דין חצוף, ענטפערט די גמרא ניין, נישט דאס האט ר' נחמן יצחק געמיינט, ער האט געמיינט דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשי, פשט אז מען שרייבט אין די נוסח פונעם הנפק אז אונז זעמער געזעצן א בית דין אזוי ווי די בית דין פון רב אשי, וואס רש"י זאגט מיינט נישט דווקא די בית דין פון רב אשי, נאר רב אשי איז געווען א ראש ישיבה במתא מחסיא, ער איז געווען פון די גדולי הדור, וואס טאמער מען שרייבט אזא סארט נוסח, איז פשוט אז אזא בית דין, אזא בית דין ווי רב אשי, וועט זיך נישט צוזאמזעצן צוויי דיינים, ווייל רב אשי וועט נישט צולאזן זאלן זיך זעצן א בית דין חצוף. איי פרעגט די גמרא ודילמא רבנן דבי רב אשי כדשמואל סבירא להו ווער זאגט? קען זיין ס'איז דא צוויי דיינים פון רב אשי'ס בית דין וואס האלטן ווי שמואל, זיי האבן זיך יא צוזאמגעזעצט א בית דין חצוף, ווער זאגט רב אשי ווייסט בכלל פון דעם? זאגט די גמרא דכתיב ביה, ר' נחמן יצחק רעדט זיך אז מען שרייבט קלאר אינעם הנפק ואמר לנא רבנא אשי אז רב אשי האט אונז געהייסן מקיים זיין די שטר, פשט רב אשי האט אויפגעפאסט אויף דעם בית דין, וואס רב אשי אליין, און ס'מיינט נישט דווקא רב אשי נאר יעדער גדול הדור, עט אוודאי נישט צולאזן צוויי דיינים זאלן זיך צאמזעצן מיט א בית דין חצוף מאכן א בית דין חצוף, און ממילא אז מ'שרייבט אזא סארט נוסח איז קלאר אז ס'איז געווען דא דריי דיינים, און אפילו נאר צוויי האבן גע'חתמ'עט, עט יעדער וויסן ס'איז געווען דא דריי.